בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף נ ג, מיר הייבן אן דף נ ב עמוד ב' פיר שורות פון אונטן, תניא רבי יהודה אומר, איז אזוי, מיר האבן געזען די משנה, המקדש בחלקו, בין קדשי קדשים בין קדשים קלים, אינה מקודשת, פשט א כהן וואס איז מקדש אן אישה מיט זיינע חלקים וואס ער קריגט פון א קרבן סיי קדשי קדשים סיי קדשים קלים, האט די משנה געזאגט די פרוי איז נישט מקודשת, פארוואס? ווייל ווי מען האט געזען אז די חלקים באלאנגט נישט בעצם פארן כהן, ס'איז ממון גבוה, ס'באלאנגט פארן באשעפער, און במילא קען מען נישט מקדש זיין מיט דעם אן אישה. ברענגט יעצט די גמרא א ברייתא, וואס אין די ברייתא איז מבואר אז בעצם די דין צו מען קען מקדש זיין מיט קדשי קדשים צו נישט, איז א מחלוקת תנאים. זאגט די ברייתא תניא, האבן מיר געלערנט רבי יהודה אומר מקודשת, רבי יוסי אומר אינה מקודשת. פשט רבי יוסי האלט טאקע ווי ביי אונזער משנה, אז קדשי קדשים איז ממון גבוה, און ממילא קען מען נישט מקדש זיין מיט דעם א פרוי, און רבי יהודה האלט מקודשת, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה האלט אז ס'הייסט יא ממון כהנים ממון בעלים, און ממילא האלט רבי יהודה אז מ'קען יא מקדש זיין א פרוי מיט די חלק פון קדשי קדשים מיט די חלק וואס גייט פאר די כהנים, אמר רבי יוחנן זאגט יעצט רבי יוחנן שניהם מקרא אחד דרשו, ביידע סיי רבי יהודה סיי רבי יוסי האבן אפגעלערנט זייער שיטות פונעם זעלבן פסוק, ווייל שטייט אין פסוק, די פסוק רעדט. פון די חלקים וואס א כהן קריגט פון קדשי קדשים, זאגט דער פסוק זה יהיה לך מקודש הקדשים מן האש, איז רבי יהודה סבר, שטייט אין פסוק זה יהיה לך, איז פון לך דרשנ'ט רבי יהודה לך ולכל צרכיך, פשט, ס'באלאנגט פארן כהן, דער כהן קען טון מיט דעם וואס ער וויל, וואס איינע פון די זאכן ס'קען טון מיט דעם איז מקדש זיין א פרוי, ווייל ס'באלאנגט אינגאנצן פאר אים, ורבי יוסי סבר, רבי יוסי קריגט זיך, רבי יוסי האלט היות ס'שטייט אין פסוק מקודש הקדשים מן האש, איז פשט כאש די פסוק האט מקיש געווען די חלק וואס גייט פאר די כהנים צו די חלק וואס גייט אויפן אש וואס גייט אויפן מזבח, אז מה אש לאכילה, אזוי ווי די מזבח פארברענט די קרבנות עסט אויף די קרבנות, מער פון דעם טוט עס נישט, אף הוא נמי לאכילה, די זעלבע זאך די חלק וואס גייט פאר די כהנים, איז אויך נאר אויף צו עסן, אנדערע זאכן טאר דער כהן נישט טון מיט דעם, ווייל ס'באלאנגט נישט פאר אים, פשט א כהן טאר נישט מקדש זיין א פרוי מיט די חלקים וואס ער באקומט, זאגט יעצט די גמרא, אמר ר' יוחנן, האט ר' יוחנן געזאגט, נמנו וגמרו, נמנו וגמרו איז טייטש, אז ס'איז געווען די מחלוקת אין בית מדרש, און מ'האט אנגעהויבן ציילן וועלכע זייט האט מער מענטשן, און מ'האט געזען אז די זייט וואס האלט כשיטת ר' יוסי האט מער מענטשן, און ממילא האט מען אזוי געפסקנט, און רבי יהודה האט אויך צוריק געצויגן פון זיין שיטה, און ער האט געפסקנט ווי רבי יוסי, פשט נמנו וגמרו המקדש בחלקו בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים לא קידש, דהיינו יעדער איינער איז צוגעקומען צו די זעלבע מסקנא אז מען קען נישט מקדש זיין א פרוי נישט מיט קדשי קדשים נישט מיט קדשים קלים ווייל ס'באלאנגט נישט פארן כהן ס'איז ממון גבוה, אפילו רבי יהודה צום סוף האט אויך מסכים געווען צו דעם דין, אזוי האלט ר' יוחנן, ורב אמר, רב קריגט זיך אויף ר' יוחנן, און רב זאגט עדיין היא מחלוקת, די מחלוקת רוקט זיך נישט, ס'איז נאך אלץ דא א מחלוקת פשט רבי יודא האט קיינמאל נישט צוריק געצויגן, זאגט די גמרא אמר אביי, זאגט אביי כוותיה דר' יוחנן מסתברא, ס'איז מסתבר ווי ר' יוחנן האט געזאגט, אז יעדער האט צוריק געצויגן פשט אז רבי יודא האט אויך צוריק געצויגן פון זיין שיטה, און צום סוף איז ער אויך צוגעקומען צום מסקנא אז א כהן קען נישט מקדש זיין מיט זיין חלק מיט'ן קדשי קדשים, פארוואס איז מסתבר ווי רבי יוחנן? דתניא, ווייל מ'האט געלערנט א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מנין שאין חולקין מנחות כנגד זבחים, פשט, די דין איז אז אלע חלקים וואס באלאנגען פאר די כהנים, די חלקים פון די קרבנות, סיי פון די בהמות, סיי פון די עופות, סיי פון די מנחות, איז דאך דא חלקים וואס גייט פאר די כהנים, איז פאר וועלכע כהנים גייט עס? פאר די כהנים פון יענעם משמר, פשט, לאמיר זאגן ס'איז דא א קרבן, און מ'דארף צוטיילן פון די חלק פון די כהנים דארף מען צוטיילן צווישן די כהנים פון יענעם משמר, איז יעדער כהן פונעם משמר קריגט א חלק פונעם קרבן, איז זאגט די ברייתא, פון ווי ווייסט מען מנין שאין חולקין מנחות כנגד זבחים פשט פון ווי ווייסט מען אז ס'קען נישט גיין איין כהן צו א צווייטן כהן און זאגן הער זיך איין, איך האב ליב פלייש, דו האסט ליב מנחות, נעם דו מיין חלק אינעם מנחה און איך נעם מיר דיין חלק אין א קרבן, אין א בהמה, איז ווי ווייסט מען אז מ'טאר דאס נישט טון, נאר מען דארף צוטיילן אלע חלקים גלייך אויף גלייך, תלמוד לומר, זאגט די ברייתא ווייל ס'שטייט אין פסוק, וכל מנחה אשר תאפה בתנור לכל בני אהרן תהיה, איז משמע אז דער קרבן מנחה דארף זיין לכל בני אהרן, מען דארף עס צוטיילן צווישן אלע כהנים, און א כהן קען נישט גיין צו א צווייטן כהן און זאגן, נא דיר מיין חלק פון א בהמה און געב מיר דיין חלק אין א מנחה. יעצט דרך אגב, איידער מען גייט ווייטער, דער פסוק וואס מען האט יעצט דא געזען וכל מנחה אשר תאפה בתנור

איז לכל בני אהרן, איז גייט מען דא זעהן אין די ברייתא אז פון יעדן לשון באזונדער גייט מען דרשנ'ען נאך א דרש, איז קודם האט מען געדרשנ'ט פון די ערשטע לשון, פון דאס וואס שטייט וכל מנחה אשר תאפה בתנור, דרשנ'ט מען אז א כהן קען נישט אויפטוישן זיין חלק אין א בהמה מיט א צווייטנ'ס חלק אין א מנחה, זאגט די ברייתא ווייטער יכול וואלט איך געמיינט לא יחלקו מנחות כנגד זבחים שלא קמו תחתיהם בדלות פשט זאגט די ברייתא וואלט איך געהאט א הוה אמינא אז יא, א כהן קען נישט אויפטוישן א חלק בהמה מיט א מנחה, ווייל ווי נישט ווי, אפילו ביי א קרבן עולה ויורד, קרבן עולה ויורד דאס טייטש ס'דא אמאל א מענטש טוט געוויסע עבירות דארף ער ברענגען א קרבן עולה ויורד, וואס קרבן עולה ויורד דאס ווענדט זיך אין די מצב פונעם מענטש, פשט טאמער די מענטש האט געלט דארף ער ברענגען א בהמה, טאמער ער איז א ארעמאן דארף ער ברענגען א עוף, און טאמער איז ממש דלי דלות האט ממש נישט קיין געלט דעמאלטס קען ער ברענגען א קרבן מנחה, און ממילא זאגט די ברייתא, קען זיין אז די סיבה טאקע פארוואס מען קען נישט אויפטוישן א שטיקל פלייש פון א בהמה מיט א שטיקל פון א מנחה איז ווייל ווי נישט ווי אפילו ביי קרבן עולה ויורד זעהט מען נישט אז מען קען ברענגען א מנחה אנשטאטס א בהמה, מען קען ברענגען א עוף אנשטאטס א בהמה און א מנחה קען מען ברענגען אנשטאטס א עוף, איז היות וואס די בהמה מיט די מנחה זענען אזוי אזוי ווייט אוועקגערוקט אז מען קען נישט ברענגען א מנחה אנשטאטס א בהמה פאר דעם קען מען נישט אויפטוישן די צוויי, אבל אבער וואלט איך נאך אלץ געזאגט זאגט די ברייתא אז יחלקו מנחות כנגד עופות שהרי קמו תחתיהם בדלות. דער פשט אז א כהן זאל יא קענען זאגן פאר א צווייטן כהן, דו געב מיך דיין חלק אין א קרבן עוף, איך וועל דיך געבן מיין חלק אין די מנחה, ווייל עוף מיט מנחה, דאס זעט מען יא אז ביי א קרבן עולה ויורד, איינער וואס קען נישט ברענגען א עוף קען ברענגען א מנחה, איז אפשר דאס קען מען יא אויפטוישן, זאגט די ברייתא ניין תלמוד לומר שטייט אין פסוק וכל נעשה במרחשת דאס איבעריגע לשון לכל בני אהרן תהיה, זעהט מען אז אויך דער אויפטויש צווישן א קרבן עוף און א מנחה איז טאר מען אויך נישט טון ווייל לכל בני אהרן תהיה יעדע כהן דארף קריגן א חלק פון אלע קרבנות, זאגט די ברייתא ווייטער יכול לא יחלקו מנחות כנגד עופות שהללו מיני דמים והללו מיני קמחים, פשט וואלט איך נאך אלץ געזאגט אז יא, א קרבן עוף מיט א מנחה קען מען נישט אויפטוישן ווייל א קרבן עוף דאס איז מיני דמים, פשט מ'דארף דאך שפריצן פון די בלוט אויפן מזבח, א מנחה האט דאך נישט קיין בלוט, מען נעמט אראפ א קומץ פון אים און מ'איז עס מקטיר אויף מזבח. איז היות וואס די צוויי זאכן זענען אזוי מין אוועקגערוקט איינס צום צווייטן, טאר מען דאס נישט אויפטוישן. אבל אבער וואלט איך געזאגט, יחלקו עופות כנגד זבחים, אז א עוף מיט א זבח, א עוף מיט א בהמה, דאס זאל מען יא קענען אויפטוישן, שהללו והללו מיני דמים, ווייל ביידע זענען דאך מיני דמים, פון ביידע שפריצט מען דאך בלוט אויפן מזבח. איז פאר דעם תלמוד לומר על מחבת, שטייט נאכאמאל אין פסוק על מחבת איבריגע לשון, וואס לגבי מנחה האט מען שוין געזען אלע לימודים, פשט איז אינגאנצן איבריגע לשון, אז מען קען עס נישט דרש'ען לענין מנחה, דרש'נט מען עס לענין קרבנות, אז א כהן טאר נישט אויפטוישן זיין חלק אין א קרבן בהמה מיט א צווייטנס חלק אין א קרבן עוף. זאגט די ברייתא ווייטער יכול לא יחלקו עופות כנגד זבחים שהללו מעשיהם ביד והללו מעשיהם בכלי, פשט וואלט איך נאך אלץ געזאגט אז יא, א עוף מיט א בהמה טאר מען נישט אויפטוישן, ווייל א עוף, וויאזוי שעכט מען עוף? מ'שעכט דאך נישט עוף, מ'מאכט מליקה, מליקה מאכט מען מיט די הענט, א בהמה שעכט מען מיט א מעסער, איז היות וואס די צוויי זאכן האבן נישט קיין שייכות קען מען זיי נישט אויפטוישן, אבל אבער וואלט איך געזאגט, יחלקו מנחות כנגד מנחות, שהללו והללו מעשיהם ביד, אז א מנחה מיט א צווייטע מין מנחה זאל מען יא מעגן אויפטוישן, ווייל ביידע טוט מען דאך די עבודה מיט די הענט, מ'מאכט דאך קמיצה ביי ביידע. תלמוד לומר שטייט דאך נאך איבעריגע לשון, וכל מנחה בלולה בשמן לכל בני אהרן, איז פון דארט לערנט מען ארויס אז דאס טאר מען אויך נישט, מען טאר נישט אויפטוישן איין מין מנחה מיט א צווייטע מין מנחה, זאגט די ברייתא ווייטער, יכול לא יחלקו מחבת כנגד מרחשת, ומרחשת כנגד מחבת, שזו מעשיהם רכים, וזו מעשיהם קשים, פשט וואלט איך געמיינט אז יא,

קען מען יא אויפטוישן איינס מיטן צווייטן, שהללו והללו מעשיהם קשים, אי נמי מעשיהם רכים, ווייל דא רעדט זיך אז ביידע זענען הארטע מנחות אדער ביידע זענען ווייכע מנחות, איז זאגט די ברייתא ניין, דאס טאר מען אויך נישט, תלמוד לומר וחרבה לכל בני אהרן תהיה וחרבה איז איבריגע ווארט, דרש'ט מען אז אזא סארט אויפטויש טאר מען אויך נישט מאכן, זאגט די ברייתא ווייטער, יכול לא יחלקו בקודש קדשים, אבל יחלקו בקדשים קלים, פשט וואלט איך נאך אלץ געזאגט אז יא, די אלע לימודים איז נאר ביי קדשי קדשים, קדשי קדשים איז ממון גבוה, איז דאס טאר מען נישט אויפטוישן, אבער קדשים קלים וואלט איך אפשר געזאגט דאס איז נישט קיין ממון גבוה, נאר דאס באלאנגט פארן כהן, אז ס'באלאנגט פארן כהן, קען ער באמת טון מיט דעם וואס ער וויל, ער קען עס באמת אויפטוישן, תלמוד לומר, זאגט די ברייתא ניין, מען טאר דאס נישט טון, שטייט אין פסוק, איש כאחיו, וסמיך ליה אם על תודה, פשט, נאך די פרשה וואס מען האט יעצט געזען וואס מען האט געדרשנט די אלע לשונות, גראד נאכדעם שטייט די פרשה פונעם קרבן תודה, וואס קרבן תודה איז קדשים קלים איז פשט די תורה האט מקיש געווען די צוויי אז כשם שאין חולקין קדשי קדשים כך אין חולקין בקדשים קלים אזוי ווי קדשי קדשים טאר מען זיך נישט צעטיילן איז קדשים קלים טאר מען זיך אויך נישט צעטיילן פשט ביידע זענען ממון גבוה און אז ס'איז ממון גבוה טאר מען זיך נישט צעטיילן נישט מיט דעם און נישט מיט דעם איז דרך אגב פירט די ברייתא אויס נאך א לימוד שטייט אין פסוק איש כאחיו וואס פון איש דרש'נט מען איש חולק אפילו בעל מום ואין הקטן חולק ואפילו תם פשט א איש א גדול א כהן א גדול קריגט חלקים פון די קרבנות אפילו ס'איז א בעל מום א בעל מום טאר נישט טון רוב עבודות אבער פון קרבנות קען ער עסן מה שאין כן א קטן וואס הייסט נישט קיין איש אפילו נישט קיין בעל מום קריגט נישט קיין חלקים אין די קרבנות על כל פנים אזוי שטייט אין א ברייתא יעצט די ברייתא איז א ספרא איז פירט אביי אויס סתם ספרא מני רבי יהודה, פשט א ספרא ווי ווי ס'שטייט א ספרא און ס'ווערט נישט דערמאנט א נאמען פון א תנא און דאס איז רבי יהודה, והוא קאמר דלית בה דין חלוקה כלל, און וואס זעהט מען דא אין די ברייתא וואס דאס איז רבי יהודה, אז קיין שום כהן טאר נישט אויפטוישן מיט א אנדערע כהן נישט קיין קדשי קדשים און נישט קיין קדשים קלים, יעצט טאמער רבי יהודה האלט אז קדשי קדשים און כל שכן קדשים קלים איז נישט קיין ממון גבוה איז פארוואס זאל מען עס נישט טארן טוישן שמע מינה איז א ראיה פון דא צו רבי יוחנן אז רבי יהודה האט אוודאי צוריק געצויגן צום סוף און ער האט מודה געווען אז אלעס איז ממון גבוה און פאר דעם טאר מען דאס נישט טוישן און הוא הדין פארדעם טאר א כהן נישט מקדש זיין א פרוי מיט די אלע חלקים. זאגט די גמרא יעצט, אמר רבא, פרעגט אבער רבא, וכרב מי לא תניא, פשט פיין האסט א ראיה געברענגט אז רבי יוחנן איז גערעכט אז רבי יהודה האט צוריק געצויגן, אבער זאגט רבא איך האב א ראיה צו רב אז רבי יהודה האט נישט צוריק געצויגן, אז רבי יהודה האלט יא אז א כהן קען מקדש זיין מיט קדשי קדשים ווייל ס'איז נישט קיין ממון גבוה, ווי האב איך אזא ראיה, איז גייט רבא ברענגען א ברייתא, וואס אין די ברייתא איז לכאורה מבואר אז קדשי קדשים איז נישט קיין ממון גבוה, און אז ס'דא א תנא וואס האלט אזוי ווער איז דער תנא וואס האלט אזוי רבי יהודה, זעט מען רבי יהודה האט נישט צוריקגעצויגן. יעצט וואס שטייט אין די ברייתא? והא תניא, ברענגט רבא א ברייתא, ווי רש"י איז דא מבאר די ערשטע חלק אין די ברייתא, די ברייתא איז בעצם אין מסכת יומא, איז אנפאנג ברייתא שטייט דארט אז אין די צייטן פון שמעון הצדיק איז געווען אסאך גרויסע ניסים אין בית המקדש, איינע פון די ניסים וואס איז געווען, איז געווען אז די לחם הפנים, טאמער ס'איז געווען אסאך כהנים מ'האט עס געדארפט צוטיילן צווישן אסאך כהנים יעדער האט געקריגן נאר א קליינע שטיקל, איז יעדער זאט געווארן אפילו פון א קליינע שטיקל אויך, וואס דאס איז געווען א גרויסע נס. און די מצוה מן המבחר ווען מען עסט א שטיקל פונעם לחם הפנים איז נאר טאמער מען ווערט זאט פון דעם איז אין די צייט פון שמעון הצדיק איז יעדער זאט געווארן אפילו פון א קליינע שטיקל אויך אבער זאגט די ברייתא נאכדעם וואס שמעון הצדיק איז אוועק איז אריין א קללה אין די לחם הפנים ס'האט מער נישט זאט געמאכט און ממילא טאמער ס'איז געווען אסאך כהנים און יעדער האט געקריגן ווייניגער ווי א כזית ווי רשי זאגט יעדער האט געקריגן א פול דאס איז אזוי גרויס ווי א באנדל איז האט עס נישט זאט געמאכט און כהנים האבן נישט געוואלט נעמען שטיקלעך וואס זענען אזוי קליין וואס מאכט נישט זאט איז וואס איז געווען זאגט די ברייתא הצנועין מושכין את ידיהם די וואוילע כהנים די שטילע כהנים האבן טאקע נישט גענומען והגרגרנים די פרעסערס חולקים וואס מיינט חלקים? און ווי רש"י איז מסביר, די גמרא פארשטייט אז חולקים קען נישט מיינען זיי האבן פשוט גענומען די קליינע שטיקל, ווייל ווי מ'שמועסט זיך יעצט די קליינע שטיקל מאכט נישט זאט, איז חולקים לכאורה מיינט אז זיי האבן זיך איינגעטיילט צווישן זיך פשט זיי האבן זיך אויפגעטוישט, איין כהן האט געזאגט פארן צווייטן, דו נעם מיין חלק אין יענעם קרבן איך נעם אין דיין חלק אין לחם הפנים, איז וואס זעט מען דא? זעט מען דא אז מ'קען טוישן, איי ווי קען מען טוישן טאמער ס'איז ממון גבוה קען מען נישט טוישן, איז א ראיה ס'איז נישט קיין ממון גבוה, ווער דער תנא וואס האלט ס'איז נישט קיין ממון גבוה דאס איז רבי איד, איז א ראיה אז רבי יהודה האט נישט צוריק געצויגן, זאגט די גמרא ניין, ווייסט וואס מיינט חולקים? מאי חולקים חוטפים! זיי האבן צוגעכאפט! פשט, ס'איז נישט געגאנגען אז זיי האבן געטוישט ווי ס'דארף צו זיין, נאר די פרעסערס האבן פשוט געכאפט, זיי האבן צוגעכאפט אנדערע כהנים שטיקלעך, איז פון דעם רעדט די ברייתא, אבער אוודאי טוישן קען מען נישט ווייל רבי יהודה האט אוודאי צוריקגעצויגן, און קיינער האלט נישט אז מ'קען טוישן ווייל יעדער האלט אז ס'איז ממון גבוה, ברענגט טאקע די גמרא א ראיה אז חולקים מיינט חוטפים, אז זיי פלעגן פשוט צוכאפן אנדערע כהנים'ס חלקים, כדקתני סיפא, אזוי ווי שטייט אין די סיפא פון די ברייתא, מעשה באחד שחטף חלקו וחלק חברו, אז ס'איז געווען א מעשה אז א כהן האט צוגעכאפט זיין חבר'ס חלק אינעם לחם הפנים, והיו קורין אותו בן חמצן עד יום מותו, מ'האט אים גערופן בן חמצן, חמצן איז א לשון פון א גזלן ווי מ'וועט שוין זעהן אין פסוק, מ'האט אים גערופן גזלן ביז צו זיין לעצטן טאג, יעצט דרך אגב תוס' פרעגט, אז לכאורה פארקערט, פון דא איז א ראיה אז מען האט נישט געכאפט, ווייל טאמער ס'האט זיך געמאכט אז איינער האט געכאפט און מען האט אים גערופן גזלן ביז זיין לעצטן טאג איז א איז א סימן אז דאס איז א יוצא מן הכלל, דאס איז נישט דבר יום ביומו אז מען האט געכאפט, איז ווי תוס' זאגט ניין, פשט, אוודאי די גרגרנים די פרעסערס האבן געכאפט אבער פון וועם האבן זיי געכאפט? זיי האבן געכאפט פון די צנועים, די צנועים האבן נישט געוואלט נעמען קיין חלק, זענען געגאנגען די גרגרנים און מען האט צוגעכאפט זייער חלק, איז אבער ס'האט זיך געמאכט אמאל אז איין גרגרן איין פרעסער האט צוגעכאפט פון זיין חבר אויך א פרעסער, דא איז שוין געווען א גרויסע שערוריה, די פרעסערס האבן זיך אויפגערעגט, און דא האט מען אים גערופן בן חמצן דא האט מען אים גערופן גזלן ביז צו זיין לעצטן טאג, איז על כל פנים פון די ברייתא נישט קיין ראיה אז רבי יהודה האט נישט צוריק געצויגן, ברענגט טאקע די גמרא סתם אזוי דרך אגב א ראיה אז חמצן מיינט א גזלן, אמר רבה בר רב שילא מאי קרא, ווייל שטייט אין פסוק אין תהילים אלוקי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ, חומץ איז א לשון גזלן, רבא אמר מהכא, פון אן אנדערע פסוק, שטייט אין פסוק למדו היטב דרשו משפט, אשרו חמוץ, אשרו חמוץ מיינט, געטס כח זייטס מחזק חמוץ איז א נגזל איינער וואס מען האט אים בא'גזל'ט, איז ווייטער זעהט מען די ענין אז חמצן איז א ענין פון גזילה. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזעהן די משנה, מעשר שני, בין בשוגג בין במזיד לא קידש דברי ר' מאיר, רבי יהודה אומר, שוגג לא קידש, מזיד קידש וכו'. פשט, מען האט געזען די משנה אז טאמער איינער וויל מקדש זיין א פרוי מיט מעשר שני, איז ר' מאיר זאגט מען קען נישט סיי בשוגג סיי במזיד, ווייל ר' מאיר האלט אז מעשר שני איז ממון גבוה, און ממילא קען מען נישט מקדש זיין א אישה מיט ממון גבוה. ר' יהודה באלד וועט מען זען פונקט וואס ר' יהודה האלט. על כל פנים, אבער אויף ר' מאיר, ר' מאיר האט געזאגט אז ס'ממון גבוה, פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון ווי ווייסט ר' מאיר אז מעשר שני איז ממון גבוה? ענטפערט די גמרא אמר רב אחא בריה דרבא משמיה דגמרא, ענטפערט רב אחא בריה דרבא בשם די גמרא, ווי רש"י זאגט גמרא איז פשט אין יענע צייטן איז אויך געווען אזא סארט גמרא וואס די תלמידים האבן געוואוסט האבן עס געקענט אויסעווייניג די משא ומתן פון די אמוראים פאר זיי, על כל פנים ענטפערט רב אחא בריה דרבא אז די לימוד איז שטייט אין פסוק ביי מעשר שני, וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה' הוא קודש לה' פון קודש לה' דרש'נט מען לה' הוא ולא לקדש בו אשה אז ס'איז ממון גבוה מ'קען נישט מקדש זיין א אישה מיט מעשר שני איי פרעגט די גמרא הרי תרומת מעשר די תרומת מעשר וואס א לוי דארף מפריש זיין פון זיין מעשר ראשון ער דארף עס געבן פארן כהן דכתיב וואס שטייט אין פסוק ביי דעם כן תרימו גם אתם תרומת השם, דארט שטייט אויך תרומת השם, ותנן פון דעסוועגן האט מען געלערנט אין א משנה, מ'וועט זען די משנה דף נ"ח, אז המקדש בתרומה מקודשת, אז מיט תרומה קען מען יא מקדש זיין, ס'איז נישט קיין ממון גבוה, איי פארוואס נישט? לויט די לימוד וואלט מען געדארפט דרש'נען תרומת השם אז ס'איז ממון גבוה, ענטפערט די גמרא ניין, דלא כתיב ביה לשם, פשט ביי מעשר שני שטייט לשם שטייט קודש לשם, לשם איז פשט ס'איז ממון גבוה, ביי תרומה שטייט תרומת השם, תרומת השם מיינט נישט א סממן גבוה. איי פרעגט די גמרא והרי חלה, ביי חלה דכתיב בה תתנו לשם דארט שטייט יא לשם, ותנן מ'האט געלערנט אין א משנה אין די זעלבע משנה, המקדש בתרומות מקודשת, איינער וואס איז מקדש מיט תרומות איינע פון די תרומות איז טאקע חלה, איז מקודשת, זעט מען אז לשם מיינט גארנישט לשם מיינט נישט א סממן גבוה, ענטפערט די גמרא, דלא כתיב ביה קודש, און ווי די ראשונים זענען מסביר פשט די גמרא ציט צוריק, די לימוד איז נישט פון לשם, די לימוד איז פון קודש, ביי מעשר שני שטייט קודש לשם, קודש איז פשט ס'איז ממון גבוה, מה שאין כן ביי חלה שטייט נישט קודש, און ממילא איז טאקע נישט קיין ממון גבוה. איי פרעגט די גמרא, והרי שביעית פירות פון שמיטה, דכתיב בה יובל היא קודש תהיה לכם דארט שטייט יא קודש, ותנן מען האט געלערנט אין א משנה, און די משנה האבן מיר שוין געהאט, אז המקדש בפירות שביעית מקודשת, מען האט דאך געזען אין די משנה די מעשה פון איינער וואס האט מקדש געווען פינף נשים מיט פירות פון שמיטה און מען האט געזען אז כלפי דריי פון די נשים האבן די קידושין חל געווען, זעט מען אז מען קען מקדש זיין מיט פירות שביעית, איי שטייט קודש? ענטפערט די גמרא, דלא כתיב ביה לשם, פשט יעצט זאגט די גמרא מען דארף ביידע, ס'דארף שטיין סיי קודש און סיי לשם, ביי שביעית ביי שמיטה שטייט נישט קודש לשם שטייט נאר קודש און ממילא דארט איז עס נישט קיין ממון גבוה מה שאין כן מעשר שני וואס שטייט ביידע איז ממון גבוה איי פרעגט די גמרא והרי תרומה פשט תרומה גדולה דכתיב שטייט אין פסוק קודש ישראל לשם ראשית תבואתו זעט מען שטייט דא סיי קודש און סיי לשם ותנן און פון דעסוועגן לערנט מען א משנה המקדש בתרומה מקודשת אז ס'איז נישט קיין ממון גבוה ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא פון די פסוק וואס שטייט ביי תרומה גדולה קודש לשם ווייל דער פסוק גייט טאקע נישט ארויף אויף תרומה גדולה, ההוא בישראל כתיב, דער פסוק גייט ארויף אויף כלל ישראל, וואס כלל ישראל ווערט גערופן קודש ישראל לה' ראשית תבואתו פשט אונז זעמיר אין א געוויסע בחינה די תרומה פונעם באשעפער אונז זעמיר קודש לה' אבער אויף תרומה שטייט עס נישט און ממילא איז נישט קיין קשיא פונעם פסוק, איי פרעגט די גמרא ולאו ממילא שמעת מינה, כ'פארשטיי נישט, וואס א נפקא מינה צו דער פסוק גייט ארויף אויף כלל ישראל, צו דער פסוק גייט ארויף אויף תרומה, ווי נישט ווי, דער פסוק איז משווה, דער פסוק פארגליכן כלל ישראל צו תרומה, און דער פסוק רופט אן כלל ישראל קודש לה', איז לכאורה א ראיה אז תרומה איז אויך קודש לה', איז אויב אזוי וואלט מען לכאורה נישט געקענט מקדש זיין א אישה מיט תרומה, פון דעסטוועגן זעט מען אין א משנה נישט אזוי, ענטפערט די גמרא, תרגמה רבין סבא, קמיה דרב, אמר קרא הוא, בהוייתו יהא, פשט א נייע לימוד, די לימוד איז נישט פון קודש לשם, נאר ביי מעשר שני שטייט לשם הוא, און ווי רש"י איז מסביר הוא איז פשט בהוייתו יהא, פשט, אזוי ווי ס'איז איז עס, פשט לשם הוא ס'איז לשם, ס'איז ממון גבוה, דאס איז די לימוד ביי מעשר שני, ביי תרומה שטייט נישט הוא, און ממילא מעשר שני איז ממון גבוה, די אלע אנדערע זאכן וואס ווערט אויסגערעכנט איז טאקע נישט קיין ממון גבוה, מיט די אנדערע זאכן קען מען יא מקדש זיין א אישה. זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די משנה, ובהקדש במזיד קידש בשוגג לא קידש דברי ר' מאיר, ר' יהודה אומר בשוגג קידש במזיד לא קידש, פשט אזוי, מען האט געזען בעצם ביי אונזער משנה א מחלוקת סיי לגבי מעשר שני און סיי לגבי הקדש, איז קודם כל ביי מעשר שני, ביי מעשר שני האט מען געזען ר' מאיר וואס ר' מאיר האלט מען קען נישט מקדש זיין מיט מעשר שני, נישט בשוגג נישט במזיד, און ווי מען האט יעצט שיין מסביר געווען די שיטה פון ר' מאיר, ווייל ר' מאיר לערנט ארויס פון א פסוק, שטייט לשם הוא ר' מאיר האלט אז מעשר שני איז ממון גבוה, און דערפאר קען מען נישט מקדש זיין א פרוי מיט מעשר שני. יעצט, רבי יהודה קריגט זיך אויף ר' מאיר, רבי יהודה האלט, לגבי מעשר שני, אז במזיד קען מען מקדש זיין א פרוי מיט מעשר שני, בשוגג נישט. וואס האלט רבי יהודה? איז אוודאי האלט רבי יהודה אז מעשר שני איז נישט קיין ממון גבוה, און דערפאר במזיד קען מען מקדש זיין א פרוי מיט מעשר שני, איי פארוואס בשוגג נישט? דארף מען טאקע מסביר זיין, עמער יעצט זעהן די גמרא א הסבר פארוואס האלט טאקע רבי יהודה אז מען קען נישט בשוגג מקדש זיין א אישה מיט מעשר שני, דאס איז לגבי מעשר שני, יעצט לגבי הקדש זעהט מען א פארקערטע מחלוקת, לגבי הקדש זעהט מען אז רבי מאיר האלט אז במזיד קען מען מקדש זיין בשוגג נישט, און רבי יהודה האלט פארקערט אז במזיד קען מען נישט בשוגג יא, יעצט ווען ס'קומט צו הקדש איז ר' יודא'ס שיטה קען מען פארשטיין פארוואס ווייל הקדש איז דא א דין פון מועל בהקדש איינער וואס נעמט הקדש און באנוצט זיך מיט די הקדש בשוגג איז די דין איז ער האט מועל געווען בהקדש ער דארף ברענגען אן אשם מעילות ער דארף באצאלן קרן וחומש חוץ פון דעם דארשט מען פון פסוק ומעלה מעל בהשם אז די הקדש וואס ער האט גענוצט האט ער מחלל געווען פשט אז איינער באנוצט זיך מיט הקדש אויף א פריוואטע זאך, אדער ער עסט עס אדער ער נוצט עס אדער ער קויפט מיט דעם, ווערט עס חולין, ס'הייסט ער האט מועל בהקדש געווען, ער דארף ברענגען א קרבן, ער דארף באצאלן א קרן וחומש. יעצט דאס אלעס איז נאר ווען מען טוט עס בשוגג, ווייל שטייט אין פסוק נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה, נאר בשוגג איז דא די אלע דינים, און ממילא האלט רבי יודא אזוי, ווען איינער נעמט הקדש און ער איז מקדש אן אישה מיט דעם בשוגג, איז ברגע וואס ער האט איר מקדש געווען בשוגג האט ער דאך מועל בהקדש געווען, איינע פון די זאכן וואס מען האט דאך יעצט געשמועסט וואס געשענט ווען מען איז מועל בהקדש, איז אז די הקדש ווערט חולין, איז אז ס'ווערט חולין קען מען מקדש זיין מיט דעם אן אישה, דערפאר האלט רבי יודא אז בשוגג ווען מען האט מקדש געווען אן אישה מיט הקדש איז די פרוי מקודשת, מה שאין כן במזיד, ווען איינער איז מועל בהקדש במזיד איז נישט דא די אלע דינים, פשט, מען דארף נישט ברענגען א קרבן, ס'איז נישט דא קיין קרן וחומש, און הוא הדין ס'ווערט נישט חולין, איז אז ס'ווערט נישט חולין קען מען נישט מקדש זיין אן אישה מיט הקדש וואס מ'האט מועל געווען במזיד, דערפאר האלט רבי יודא טאמער א מאן האט מקדש געווען א פרוי מיט הקדש במזיד איז די פרוי נישט מקודשת, איז רבי יודא שטימט זייער גוט. יעצט, רבי מאיר האלט אז דאס אז ס'שטייט טאקע אין פסוק אז די דין מועל בהקדש איז נאר בשוגג, האלט רבי מאיר ביסט גערעכט, ביי א שוגג דארף מען ברענגען א קרבן, ביי א שוגג דארף מען באצאלן א קרן וחומש, אבער ר' מאיר האלט אז במזיד איז טאקע א קרבן איז נישט דא א קרן וחומש איז נישט דא אבער פון די צווייטע זייט רעד דיך נישט איין אז ס'בלייבט הקדש פשט ר' מאיר האלט אז ווען מ'איז מועל בהקדש במזיד איז טאקע א קרבן און א חומש נישט דא אבער חולין ווערט עס און פארדעם האלט ר' מאיר אז איינער וואס איז מקדש אן אישה מיט הקדש במזיד איז די פרוי מקודשת פארוואס ווייל ברגע וואס מען האט מקדש געווען די פרוי איז עס געווארן חולין, און ממילא איז די פרוי מקודשת. איי בשוגג? פארוואס האלט ר' מאיר אז בשוגג ווען מען איז מקדש אן אישה מיט הקדש איז זי נישט מקודשת? דארף מען טאקע פארשטיין, קומט אויס דא צוויי זאכן וואס אונז דארף מען דא פארשטיין, אונז דארף מען פארשטיין לויט רבי יודא פארוואס ווען איינער איז מקדש אן אישה מיט מעשר שני בשוגג איז זי נישט מקודשת, טאמער ס'איז ממון הדיוט, פארוואס זאל מען נישט קענען מקדש זיין אן אישה בשוגג מיט דעם? און די זעלבע זאך דארף מען פארשטיין לויט ר' מאיר, פארוואס ווען איינער איז מקדש א פרוי בשוגג מיט הקדש איז זי נישט מקודשת? יעדער לכאורה האלט אז ווען מ'איז מועל בהקדש בשוגג ווערט די הקדש חולין, איז פארוואס זאל די פרוי נישט זיין מקודשת? איז די צוויי זאכן גייט מען דא זען א הסבר. זאגט די גמרא אמר ר' יעקב, זאגט ר' יעקב, שמעית מינה דר' יוחנן תרתי, איך האב געהערט פון ר' יוחנן, צוויי הסברים אויף אונזער משנה, שגגת מעשר דרבי יהודה, שגגת הקדש דרבי מאיר, שניהם אין אשה מתקדשת בהם, פשט א הסבר אויף די ביידע ענינים, חדא לפי שאין אשה רוצה, וחדא לפי שאין שניהם רוצים, ולא ידענא הי מינייהו. פשט אזוי, זאגט רבי יעקב, ווען איך האב געהערט פון רבי יוחנן די ביידע הסברים, סיי פארוואס רבי מאיר האלט ביי הקדש בשוגג אז די קידושין איז נישט חל, און סיי פארוואס רבי יודא האלט פארוואס מעשר שני בשוגג אז די קידושין איז נישט חל, איז ביי ביידע האט רבי יוחנן געגעבן אן אנדערע הסבר, און איך געדענק נישט וועלכע הסבר ער האט געזאגט פאר וועלכע. יעצט וואס זענען די צוויי הסברים פון רבי יוחנן? איז איין הסבר איז זייער פשוט, איין הסבר איז אז די פרוי וויל נישט. איך ווייס נישט ביי וועלכע, פשט איך ווייס נישט צו מען רעדט דא פון מעשר שני לויט רבי יודא אדער פון הקדש לויט רבי מאיר, אבער ביי איינע פון די צוויי, די סיבה פארוואס ס'איז נישט חל, איז ווייל די פרוי וויל נישט. די אנדערע, פשט איינס פון זיי איז ווייל די פרוי וויל נישט, און די אנדערע הסבר איז ווייל נישט די פרוי און נישט די מאן ווילן, ביידע ווילן נישט, יעצט וואס איז די נפקא מינה צו די פרוי וויל נישט צו ביידע ווילן נישט, די נפקא מינה איז דארט ווי איך ווייס אז די פרוי וויל יא, איז די שאלה צו מ'דארף יעצט בודק זיין צו די מאן וויל אויך צו נישט, טאמער די פראבלעם איז אז די פרוי וויל נישט, איז ברגע איך ווייס די פרוי וויל יא, דארף מען נישט יעצט פרעגן די מאן, קען מען זיך משער זיין די מאן וויל אויך, טאמער אבער ביידע ווילן נישט דארף מען פרעגן ביידע צו זיי ווילן יא, אויב זיי ביידע זאגן אז זיי ווילן יא איז אוודאי די דין אנדערש, איז לאמיר זעהן, זאגט די גמרא אמר רבי ירמי', זאגט רבי ירמי' ניחזי אנן, לאמיר אליין מיט די אייגענע סברה זעהן פון וואס רבי יוחנן האט גערעדט ווי ער האט געזאגט וועלכע תירוץ, זאגט רבי ירמי' מעשר, ווען סקומט צו מעשר שני, איהי לא ניחא לה משום טירחא דאורחא, איז א פרוי פארוואס זאל זי וועלן נעמען מעשר שני? א נארמאלע פרוי וויל נישט מעשר שני, ווייל א נארמאלע פרוי געפינט זיך אין חוץ לארץ, מען געבט איר מעשר שני, דארף זי יעצט טראגן די מעשר שני אין ארץ ישראל דאס צו עסן? ס'איז א טירחה פאר איר, און ממילא איז מסתבר אז די פרוי איז דער וואס וויל עס נישט, ווייטער דער מאן קען באשטיין יא צו מקדש זיין מיט מעשר שני, איהו ניחא ליה דניקני איתתא ממילא, ווייל פאר אים איז זייער געשמאק ער קריגט א פרוי בחינם, ער דארף זיך נישט מטריח זיין, מעשר שני קאסט אים כמעט נישט קיין געלט, ס'איז זייער ביליג, ער קען מקדש זיין א אישה מיט מעשר שני פאר די מאן איז דאס זייער געשמאק. און ממילא איז מסתבר צו זאגן, זאגט ר' ירמי', אז דאס איז געווען די הסבר פון רבי יוחנן בשיטת רבי יודא, פשט אז רבי יודא האלט אז מעשר שני איז ממון הדיוט, און פארדעם במזיד, טאמער די מאן און די פרוי ביידע ווייסן אז מ'רעדט דא פון מעשר שני, און דער מאן איז מקדש א פרוי מיט מעשר שני האלט רבי יודא אוודאי די קידושין איז חל, מה שאין כן בשוגג, דער מאן ווייסט נישט פון מעשר שני, די פרוי ווייסט נישט פון מעשר שני, דא האלט רבי יודא אז די קידושין איז נישט חל, פארוואס? ווייל די פרוי וויל נישט, פשט ווייל ווען איך וועל זאגן פאר די פרוי אז ס'איז מעשר שני העט זי נישט וועלן, ווייל וועלכע נארמאלע פרוי וויל זיך מטריח זיין ארויפגיין צו ירושלים מיט מעשר שני, איז אז די פרוי וויל נישט איז א קידושי טעות, דערפאר האלט רבי יודא בשוגג אז די קדושין איז נישט חל, דאס איז די הסבר פארוואס רבי יודא האלט אז ביי מעשר שני בשוגג איז די קדושין נישט חל. ווייטער הקדש, אלא הקדש תרווייהו לא ניחא להו דנתחיל הקדש על ידייהו, פשט ווען עס קומט צו הקדש, דא זאגט רבי ירמי' איז מסתבר אז רבי יוחנן האט מסביר געווען אז פאר ביידע איז נישט ניחא, נישט די מאן נישט די פרוי ווילן מקדש זיין מיט הקדש, פארוואס? ווייל איינער וואס איז מקדש מיט הקדש איז דאך מועל בהקדש טוט אן עבירה, ווער וויל אן עבירה זאל געטון ווערן דורך אים, פשט, דער מאן וויל נישט טון א עבירה, די פרוי וויל נישט העלפן טון א עבירה, זי וויל נישט אז דורך איר זאל געשען א עבירה, און ממילא זאגט רבי ירמי' איז מסתבר אז דאס איז געווען די טעם וואס רבי יוחנן האט מסביר געווען בשיטת ר' מאיר, אז ר' מאיר האלט אז במזיד ווען איינער נעמט הקדש און איז מקדש אן אישה במזיד ביידע ווייסן ס'איז הקדש, איז דא אוודאי ביידע זענען נישט מקפיד אויפן עבירה והא ראי' זיי טון עס במזיד, און הוא הדין ר' מאיר האלט דאך ווי מ'האט פריערט געשמועסט אז ווען מ'איז מועל בהקדש במזיד ווערט עס חולין, דערפאר האלט ר' מאיר אז די קידושין איז חל, מה שאין כן בשוגג, וואס ביידע ווילן נישט טוהן אן עבירה, דא איז עס א קידושי טעות, ווייל ביידע ווילן דאס נישט, און פארדעם האלט ר' מאיר בשוגג אז די קידושין איז נישט חל, איז מיט דעם איז רבי ירמיה מסביר די צוויי תירוצים פון רבי יוחנן, אז די תירוץ פון רבי יוחנן פארוואס רבי יהודה האלט אז ביי מעשר שני בשוגג איז די קידושין נישט חל, איז ווייל די פרוי וויל נישט, און די סיבה וואס ר' מאיר האלט אז ביי הקדש בשוגג איז די קידושין נישט חל, איז ווייל ביידע ווילן נישט, אזוי האט רבי ירמיה מסביר געווען, זאגט די גמרא ורבי יעקב, רבי יעקב האט געזאגט כ'האב געהערט צוויי תירוצים פון רבי יוחנן און כ'ווייס נישט אויף וועלכע ער האט געזאגט וועלכע תירוץ און וואס איז געווען זיין ספק, לכאורה רבי ירמיה האט דאך דא א שיינע הסבר, זאגט רבי יעקב ניין איך האב יא א ספק, ווייל מען קען אויך זאגן די זעלבע זאך פארקערט, ורבי יעקב אמר רבי יעקב קען דיר זאגן איפכא מסתברא, מען קען זאגן פארקערט אז וואס? אז מי לא איכא למימר קען מען דען נישט זאגן אז מעשר איהי לא ניחא לה משום טירחא דארחא איהו לא ניחא ליה משום אונסא דארחא? פשט, ביי מעשר איז אויך דא א שיינע הסבר מען קען אויך מסביר זיין פארוואס די מאן זאל נישט וועלן בשוגג מקדש זיין א אישה מיט מעשר שני פארוואס ווייל ווי רשי איז מסביר רשי האט דא צוויי מהלכים די ערשטע מהלך זאגט רשי איז די פרוי וויל נישט איז פשוט זי דארף זיך מטריח זיין דארף ארויף גיין צו ירושלים די מאן וויל אויך נישט פארוואס ווייל ווען די מאן איז מקדש אן אישה מיט מעשר שני איז דא אין חוץ לארץ איז די קידושין נישט חל ווייל דא אין חוץ לארץ איז נישט ווערט קיין שווה פרוטה ווען וועט עס ווערט זיין א שווה פרוטה נאכדעם וואס עס וועט אנקומען צו ירושלים פשט די מעשר שני דארף די פרוי ארויף טראגן צו ירושלים כדי די קידושין זאל חל זיין, איז אויף די גאנצע וועג ביז ירושלים, וואס עט זיין טאמער עפעס וועט געשען אונטערוועגנס מיט די מעשר שני, עט די מאן דארפן צושטעלן א נייע, יעצט דאס איז נישט ניחא פארן מאן, ווייל ווי רש"י איז מסביר אז עפעס וועט געשען אונטערוועגנס איז סאך מער מסתבר אז עפעס וועט געשען מיט א פרוי ווי עפעס וועט געשען מיט א מאן, ווייל א פרוי מאכט זיך סאך מער שטרויכלינגען ווי א מאן, און ממילא איז מסתבר אז די מאן וויל נישט געבן די מעשר שני פארן פרוי, ווייל דעמאלטס איז פשט ער האט א אחריות אויף די גאנצע וועג אז די מעשר שני עט ליגן מיט א פרוי, און ממילא איז מסתבר ביי מעשר שני אז די מאן וויל אויך נישט. א צווייטע הסבר זאגט רש"י אביסל אנדערש, אז אפילו מ'עט זאגן אז די קידושין איז חל דא אין חוץ לארץ, ווייל ווי נישט ווי מ'קען עס פארקויפן פאר א צווייטן, א צווייטער קען עס ארויפטראגן צו ירושלים, אבער פון דעסטוועגן, היות וואס קען זיך מאכן שטרויכלונגען אונטערוועגנס, און אז טאמער עפעס וועט געשען מיט דעם, און די פרוי וועט עס צום סוף נישט קענען עסן וועט זי זיך אויפרעגן אויף די מאן, און די מאן וויל דאס אויך נישט, ער וויל נישט די פרוי זאל זיך רעגן אויף אים, על כל פנים, ס'איז אויך דא א סברא צו פארשטיין דא, אז די מאן וויל אויך נישט מקדש זיין בשוגג מיט מעשר שני, און ס'קען זיין דאס איז געווען די סיבה אז רבי יודא האט געהאלטן אז מ'קען נישט מקדש זיין א אישה בשוגג מעשר שני ווייל ביידע ווילן נישט, מה שאין כן בהקדש אלא הקדש בשלמא איהי לא ניחא לה דנתחיל הקדש על ידה, פשט גאנץ גוט די פרוי איז אוודאי א פרוי וויל נישט מען זאל איר מקדש זיין מיט הקדש ווייל ס'קומט ארויס א עבירה פון דעם זי וויל נישט אז דורך איר זאל מען טון א עבירה אבער אלא איהו די מאן מי לא ניחא ליה דניקני איתתא ממילא פשט די מאן וואס גייט אים אן די עבירה ווי נישט ווי האט נישט יעצט קיין געלט דאס איז די איינציגסטע געלט וואס ער האט פארשטייט זיך צום סוף וועט ער דארפן צוריק באצאלן וועט דארפן צוצאלן א חומש וועט דארפן ברענגען א קרבן אבער ווי נישט ווי טאמער וואלט ווען געוויסט ס'איז הקדש מהיכא תיתי ער וואלט זיך גערעגט קען זיין ער וואלט געזאגט איך קען באשטיין ווייל איך האב נישט קיין צווייטע געלט, און ממילא איז רבי יעקב זיך מסתפק וועלכע הסבר רבי יוחנן האט געגעבן בשיטת רבי מאיר, וועלכע הסבר ער האט געגעבן בשיטת רבי יודא, אבער על כל פנים אונז פארשטיי מיר שוין סיי די רבי מאיר און סיי רבי יודא, די סיבה וואס רבי מאיר זאגט אז מען קען נישט מקדש זיין א אישה מיט הקדש בשוגג איז ווייל איינער וויל נישט אדער די פרוי אדער די פרוי מיט די מאן, און די סיבה וואס רבי יודא האלט מען קען נישט מקדש זיין אן אישה מיט מעשר שני בשוגג איז אויך אדער ווייל די פרוי וויל נישט אדער ווייל די פרוי און די מאן ווילן נישט. בעא מיניה רבא מרב חסדא, פרעגט יעצט רבא אן איבעיא צו רב חסדא, בשיטת רבי מאיר, אונז האמיר יעצט געזען אז רבי מאיר האלט מען קען נישט מקדש זיין א אישה מיט הקדש בשוגג ווייל אדער די פרוי וויל נישט אדער ביידע ווילן נישט, איז פרעגט רבא, אישה אין מתקדשת מעות מהו שיצאו לחולין, פשט, האסט דאך געזאגט די פרוי ווערט נישט נתקדש, די שאלה איז וואס טוט זיך מיט די געלט, די געלט ווערט יעצט חולין צו נישט? אמר ליה, ענטפערט רב חסדא, אישה אין מתקדשת, מעות היאך יצאו לחולין, פשט די איינציגסטע סיבה וואס ס'ווערט חולין איז טאמער די פרוי ווערט מקודשת, דעמאלטס איז פשט אז מען האט עס גענוצט אויף עפעס חולינ'דיג ווערט עס חולין טאקע, און די מאן האט מועל געווען בהקדש אבער טאמער מען זאגט אז די פרוי ווערט נישט נתקדש איז פארשטייט זיך די געלט ווערט נישט חולין, אזוי ענפערט רב חסדא צו רבא, פרעגט די גמרא נאך אן איבעיא, בעא מיניה רב חייא בר אבין מרב חסדא במכר מאי, פשט פיין האסט מסביר געווען לויט ר' מאיר אז די פרוי וויל נישט ס'זאל געשען א עבירה דורך איר, אדער די מאן וויל אויך נישט, און פארדעם קען מען נישט מקדש זיין א אישה מיט הקדש בשוגג, יעצט וואס טוט זיך לגבי א מכר, וואס וועט זיין טאמער איינער נעמט בשוגג הקדש געלט און ער קויפט עפעס מיט דעם? איז דא זאגט מען אויך אז נישט די מוכר נישט די קונה איז ניחא צו נוצן הקדש געלט און ממילא די מכר איז נישט קיים און די געלט בלייבט נאך אלץ הקדש אדער אפשר ניין? דא זאגט מען אפשר יא אז ס'איז ער יא ניחא און ממילא די געלט ווערט חולין און די מכר איז קיים. אמר ליה, ענפערט רב חסדא, אף במכר לא קנה, פשט ביי מכר איז אויך אזוי די דין, אז איינער נעמט הקדש געלט בשוגג און ער קויפט מיט דעם עפעס, איז די קנין נישט קיין קנין, ווייל ביידע ווילן דאס נישט, און ממילא די געלט בלייבט נאך אלץ הקדש, ס'הייסט נישט מ'האט מועל בהקדש געווען די געלט ווערט נישט קיין חולין, ווייל קיינער וויל נישט אזא סארט מכירה. יעצט, לויט ווי רב חסדא ענטפערט דא, קומט אויס לכאורה, אז לויט ר' מאיר, ווען איינער העט מוהל זיין בהקדש ער וועט נוצן הקדש געלט בשוגג, סיי צו מקדש זיין א אישה, סיי צו קויפן עפעס, איז אין אמת'ן אריין האט ער נישט מועל בהקדש געווען, ווייל די געלט ווערט נישט חולין, די קנין איז נישט חל, קומט אויס, לויט ר' מאיר, אז די איינציגסטע וועג וואס מ'קען מועל בהקדש זיין, און דארפן ברענגען א קרבן, ווייל במזיד האבן מיר געזען האלט ר' מאיר אז די געלט ווערט חולין, אבער א קרבן איז נישט דא, ווען איז דא א קרבן ווען איז די פרשה פון מעילה בהקדש ווען דארף מען באצאלן א קרן וחומש, נאר טאמער למשל מען עסט הקדש בשוגג דעמאלטס וועט מען דארפן ברענגען א קרבן, דעמאלטס וועט מען דארפן באצאלן קרן וחומש, אבער טאמער מען קויפט עפעס מיט דעם, אדער טאמער מען איז מקדש א אישה מיט דעם, דעמאלטס איז מען נישט מועל, ווייל ווי מען האט געשמועסט אז די קנין איז נישט חל ווערט עס נישט חולין הייסט עס נישט אז מען האט מועל געווען. איז אויב אזוי, איתיביה, פרעגט יעצט ר' חייא בר אבין א קשיא אויף ר' חסדא פון א משנה. די משנה זאגט אין מעילה, די משנה רעדט דארט פון א גזבר, איינער וואס א איינגעשטעלטע ביי הקדש, ער איז מסדר די געלט פון הקדש, וואס ער האט גענומען געלט, די גזבר האט גענומען געלט, און ער האט עס איינגעשטעלט ביי א צווייטע מענטש, אבער עס איז געווען בשוגג, פשט אז די גזבר האט זיך איינגערעדט ס'איז זיין אייגענע געלט, אין אמת'ן אריין, דאס איז געווען הקדש געלט. יעצט די משנה זאגט דארט וואס איז טאמער ער האט גענומען געלט און ער האט עס אריינגעלייגט ביי א שולחני, ער האט עס מפקיד געווען ביי שולחני, די שולחני זאל אויפפאסן אויף דעם, יעצט וואס איז א שולחני? שולחני איז א געלט מעקלער, איינער וואס טוישט געלט, א באנקירער, און ער האט אים געגעבן געלט, ער האט מפקיד געווען ביי אים געלט, איז זאגט דארט די משנה, ס'ווענדט זיך וויאזוי די געלט איז געווען, טאמער די געלט איז געווען אין א בינטל, צוזאמגעבינדן, דעמאלטס. טאמער די שולחני איז געגאנגען און ער האט גענוצט די געלט, הייסט עס אז די שולחני האט מועל בהקדש געווען, פארוואס? ווייל ער האט נישט געהאט קיין רשות דאס צוצורירן, עס איז געווען א פיקדון, מען טאר נישט צורירן א פיקדון, עס איז געווען צוזאמגעבינדן, ער האט נישט געהאט קיין רשות עס צוצורירן, אז ער האט עס צוגערירט, אפילו טאקע בשוגג, ער דער וואס האט מועל בהקדש געווען. טאמער אבער עס איז געווען אויפגעבינדן, עס איז נישט געווען צוגעבינדן, דעמאלטס, אפילו די שולחני האט זיך באנוצט מיט די געלט, איז נישט די שולחני האט מועל בהקדש געווען, נאר די גזבר האט מועל בהקדש געווען, ווייל ווי מען האט דאך געזען אז ביי מעילה איז יש שליח לדבר עבירה, איז דא זאגט מען היות וואס ער האט אים געגעבן די געלט אויפגעבינדענערהייט איז כאילו ער האט אים געגעבן רשות צו נוצן די געלט ווייל די גזבר האט דאך געוואוסט אז דאס איז די ארבעט פונעם שולחני ער האנדלט דאך מיט געלט איז ער האט אליין פארשטאנען ער גייט עס נוצן איז אז ער האט פארשטאנען ער גייט עס נוצן איז ווער האט מועל בהקדש געווען די גזבר נישט די שולחני יעצט דאס איז ביי א שולחני וואס איז ביי סתם א מענטש וואס איז נישט קיין שולחני נישט קיין באנקירער איז דארט זאגט די משנה נישט קיין חילוק צו די געלט איז צוגעבינדן צו די געלט איז אויפגעבינדן די מענטש וואס באנוצט זיך מיט דעם איז אלעמאל מועל בהקדש ווייל ער האט נישט קיין רעכט צוצורירן די געלט אפילו אויפגעבינדענערהייט ווייל די גזבר דארף נישט בייפאלן אז די מענטש גייט נוצן די געלט אזוי זאגט דארט די משנה אנפאנג פון די משנה יעצט יעצט זאגט די משנה וואס טוט זיך מיט א חנווני חנווני איז סתם א געשעפטסמאן נישט א באנקירער וואס האנדלט מיט געלט נאר ער האנדלט מיט סחורה איז זאגט די משנה חנווני כבעל הבית דברי ר' מאיר ר' מאיר האלט אז א חנווני האט א דין ווי סתם א מענטש, ער טאר זיך נישט באנוצן מיט די געלט, נישט קיין חילוק צו עס איז צוגעבינדן נישט קיין חילוק צו עס איז אויפגעבינדן, טאמער ער באנוצט זיך מיט דעם איז ער מועל בהקדש. רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט, חנווני כשלחני, אז די חנווני האט א דין ווי א שלחני, אז טאמער עס איז צוגעבינדן טאר ער עס נישט נוצן איז ער מועל בהקדש טאמער עס איז אויפגעבינדן איז די גזבר מועל בהקדש. און ממילא פירט רבי חייא בר אבין אויס זיין קשיא עד כאן לא קא מיפלגי אלא דמר סבר חנווני כשלחני ומר סבר חנווני כבעל הבית אבל דכולי עלמא אם הוציא מעל פשט טאקע אונז האמיר דא א מחלוקת צו די חנווני האט א דין ווי א בעל הבית צו די חנווני האט א דין ווי א שלחני אבער דאס איז יעדער מודה אז ווען די חנווני נוצט די געלט נישט קיין חילוק צו ער האט א דין ווי א בעל הבית צו האט א דין ווי א שלחני אבער איינער האט מועל בהקדש געווען אדער די חנווני אדער די גזבר טאקע א מחלוקת אבער איינער האט מועל בהקדש געווען איי פארוואס לויט ווי דו רב חיסדא האסט מסביר געווען, דו האסט דאך מסביר געווען בשיטת ר' מאיר, אז ר' מאיר האלט אז ווען מען נוצט געלט פון הקדש בשוגג, היות וואס קיינער וויל נישט אזא סארט קנין און די גאנצע זאך א מקח טעות, ווערט עס נישט קיין חולין, הייסט עס אינגאנצן נישט אז מ'האט מועל בהקדש געווען, דא זעט מען נישט אזוי, דא זעט מען ר' מאיר האלט אז חנווני כבעל הבית, די חנווני האט א דין ווי א באלעבאס טאמער ער נוצט זיך מיט די געלט, איז ווערט עס חולין און ער איז מועל בהקדש, איז דאך עס ממש א סתירה מיט דאס וואס רב חיסדא האט געזאגט, ענטפערט די גמרא, ר' מאיר לדבריו דרבי יהודה קאמר, לדידי אם הוציא נמי לא מעל, אלא לדידך אודי לי מיהא דחנווני כבעל הבית, ואמר ליה לא כשלחני. פשט, ענטפערט רב חיסדא ניין. ר' מאיר אוודאי האלט ווי איך האב געזאגט, ר' מאיר האלט זאגט רב חיסדא אז ווען א מענטש נוצט געלט פון הקדש בשוגג ווערט עס נישט קיין חולין, פארוואס ווייל ס'איז א מקח טעות אזוי ווי מ'קען נישט מקדש זיין א אישה מיט דעם קען מען נישט מאכן א קנין מיט דעם, ס'הייסט בכלל נישט אז מ'האט געמאכט דא א קנין ווייל ס'איז א טעות. איי וואס זאגט דא ר' מאיר? זאגט רב חיסדא ר' מאיר רעדט צו רבי יהודה, ר' מאיר זאגט צו רבי יהודה, איך וועל אוודאי האלטן ביי אזא ציור אז קיינער האט נישט מועל בהקדש געווען, פארוואס ווייל די געלט איז קיינמאל נישט געווארן קיין חולין די קנין איז אינגאנצן נישט חל, אבער ר' מאיר זאגט צו רבי יהודה דו וואס דו האלטסט אז ס'הייסט יא מ'האט מועל בהקדש געווען איז לפחות זיי מיר מודה אז א חנווני האט א דין ווי א בעל הבית נישט ווי א שלחני, און אויף דעם זאגט רבי יהודה ניין איך האלט אז א חנווני האט א דין ווי א שלחני, על כל פנים פון די משנה איז נישט קיין קשיא.